לזכות שמואל יעקב הלוי בן חיה שרה שיחיה ליום הולדת שלו ג' מרחשוון. משיחת אור לי"ג ניסן תשמ"ב. דער דין אין רמבם וואס ער איז מחדש אז בשעת משה רבינו האט באקומען דעם ציווי אז א איד דארף זיך משתדל זיין אז אומות העולם זאלן מקיים זיין ז' מצוות בני נח, איז ער מוסיף א תנאי בזה, אז פארוואס דארפן זיי דאס מקיים זיין, און וואס דארף זיי א איד זאגן אז זיי דארפן דאס מקיים זיין דערפאר וואס אזוי האט דער אייבערשטער אנגעזאגט, נישט דערפאר וואס ס'לייגט זיך אין שכל הפשוט אז בשעת ס'וועט זיין גזל וגניבה וכו' קען נישט זיין לשבת יצרה, בשעת ס'וועט זיין מלחמות מוז זיין היפך פון ישוב, במילא דארף זיין שלום, וכיוצא בזה די אלע שבע מצוות. וואס זיינען זיך אלע מצוות שמעיות, מצוות שכליות, באווארנט דער רמבם אז בשעת א איד קומט צו גיין צו א ניט אידן און זאגט אים הער זיך איין ביסט מחויב אין אלע שבע מצוות מיט אלע זייערע פרטים וואס דאס איז שלושים מצוות לויט מאמר חזל אין חולין וכיוצא בזה וכו' דארף ער אים אויכעט זאגן אז דו מוזט זיי מקיים זיין דערפאר וואס אזוי האט דער אייבישטער אנגעזאגט. דער חידוש וואס איז צוגעקומען בשנה זו, אז זיי אליין אין קאנגרעס האבן דאס פארבונדן מיט עשרת הדיברות, וואס עשרת הדיברות איז ביי קיינעם קיין ספק נישט אז דאס איז א זאך א ציווי מהקדוש ברוך הוא. בשעת מען רעדט וועגן גזל גניבה וכו', טענה'ט ער ס'איז א מצוה שכלית, וויבאלד ער איז אן אדם ישר הולך, און וויל עס זאל זיין א ישוב העולם ניט איש את רעהו חיים בלעו, וואס דאס איז דער תפקיד פון יעדער איש ציבורי, ער דארף באווארענען אז זאל זיין בשלום ואחוה, און זיכער שולל זיין איש את רעהו חיים בלעו. קומט צו גיין דער רמבם און זאגט עס אז דאס איז נאך ווייניג, און דאס ווי מ'האט געזען בפועל האט עס נישט קיין קיום, כדי דאס צו באווארענען דארף מען אנהייבן אז אזוי זאגט דער אייבערשטער, וואס האט מען געזאגט אין קאנגרעס אזוי ווי ס'איז דא עשרת הדיברות און ס'איז דא די שבע מצוות בני נח, דארף מען זיך מתבונן זיין און אויף דרוף דארף מען האבן א יום מיוחד סיי פאר כל עמי הארץ וואס געפינען זיך אין ארצות הברית און מען גיבט זיי ארויס די הוראה לכל אחד ואחד אז מען זאל אפשטעלן א טאג וואס דאס זאל זיין אויף התבוננות אין קיום שבע מצוות בני נח, וואס זיי זענען פארבונדן מיט עשרת הדיברות, וואס דאס איז אנגענומען געווארן מכל אחד ואחד, פון כל אומות העולם, וואס דאס איז געווען דער אפיציעלע הכרזה היינטיגן יאר בנוגע צו שבע מצוות בני נח, דאס האט געזאגט א ניט איד. אבער האט זיך קיין בחירה ניט, און מען האט זיך אים מכין געווען אן בכמה אופנים, גאר בנוגע צו אנדערע עניינים ער זאל טאן גוטע זאכן, און גערעדט מיט אים אט א איד וואס האט א חלק אלוקי ממעל ממש, איז צי דער איד האט מכוון געווען, און דער גוי האט זיכער ניט מכוון געווען, אבער מזליה חזי, און בשעת ס'איז געקומען לפעול, האט ער מוסיף געווען מדיליה. בנוגע צו א יום מחשבה האט מען ביי אים געבעטן בנוגע צו עניינים פון שבע מצוות בני נח האט מען גערעדט כמה פעמים האט ער מוסיף געווען מדיליה און מען האט עס געהייסן אפדרוקן און אפדרוקן בשמו אז טאמער וועט איינער פרעגן היתכן וכו' וכו' זאל וויסן זיין אז דאס איז פארבונדן מיט עשרת הדיברות וואס דאס איז אנגענומען געווארן ביי אלעמען. אלס וואס איז עשרת הדיברות אנגענומען? אז דאס איז עשרת הדיברות, קאמענדמענטס, פון דעם אייבערשטן, און דער לשון אויף דערויף אין זייער לשון פון אומות העולם איז קאמענדמענט. ויש להאריך בזה אבער ס'איז נאך קודם הזמן, ס'זאל נישט שאטן קיין עין בלתי הגונה. אבער מ'זעט אז דא מ איז ניט משים לב לכל ענין הכי בולט וואס איז דאס נוגע אין עבודת אדם, מה דאך א גוי וואס עם האט מען אויסגעקליבן אויף אנדערע ענינים ווערט ער די כלי אז דורך עם זאל ארויס בגלוי א דין וואס שטייט מער ניט ווי אין רמב ם. מען געפינט עס ניט אין מאמרי חזל, זוכט מען מקורים און מען מאטערט זיך אויף דא, וואו שטייט עס אז עס דארף זיין דווקא די הדגשה? על אחת כמה וכמה און פוסקים רעדן בכלל ניט ווייניג וועגן אט די דינים, און דער רמב ם זאגט עס אין קלארע ווערטער, איז אין תשמ ב אין וואשינגטאן עיר הבירה האט זיך אוועקגעשטעלט א ניט איד און האט עס געזאגט בפני כל עם ועדה, האט עס געהייסן אפדרוקן אין דעם אפיציעלן ספר החוקים פון מושל מדינה זו, און מוסיף געווען אז די שבע מצוות בני נח איז קען מען זיך נישט דינגען וועגן זייער קיום צו מקיים זיין און צו טראכטן וועגן זיי וכו', ווארום דאס איז פארבונדן מיט עשרת קאמענדמענטס פון דעם אייבערשטן. דארף זיך א איד א טרייסל טאן בשעת דו גייסט און דער זאגט דיר מעשיך לשם שמים, און דו ביסט מחליט איידער ער גייט אריין אין זיין שטעלע אויף זיין דזשאב אדער אין זיין מסחר, איז ער מחליט אז ס'א דין אין שלחן ערוך, איז ער מחליט כל מעשיו לשם שמים, ער גייט אריין אין דעם עסק אין דעם דזשאב. איז ווערט ביי אים כוחי ועוצם ידי, ער פארגעסט רחמנא ליצלן אויפן אייבערשטן, חס ושלום ס'וועט נישט זיין ניט קיין גניבה ניט קיין גזילה ניט השגת גבול ניט קיין לשון הרע די אלע עניינים, פארוואס טוט ער דאס אבער? אז ניט קען ער ניט זיין צווישן סוחרים, אז מ'וועט קוקן אויף אים ווי אויף א גנב קען ער ניט פירן קיין מסחר, קוקן אויף אים ווי אויף א גזלן קען ניט פירן קיין מסחר.

ווער דארף דאס דערמאנען? דארף דאס דערמאנען א ניט-איד אין וואשינגטאן? אפדרוקן דאס אין ספר החוקים? וכאמור אט די וואס האבן דאס געליינט האט ביי זיי אויכעט נישט געווען די מסקנא אז דאס מיינט מען ער האט דאס גערעדט פאר די וואס זענען געווען דארט באותו מעמד, דערנאך האט ער עס געהייסן דרוקן פאר די וואס ליינען דעם ספר החוקים וואס ווער ליינט דעם ספר החוקים? הלוואי אחוז אחד פון די פון די די וואס לעבן במדינה זו, און אפשר נאך ווייניגער. בשעת אבער מען האט אנגעזאגט דאס, און מען האט עס מדגיש געווען, און מען האט עס איבערגעגעבן די אלע שלוחים, איז צום אלעם ערשטן דארפן זיי ארומגיין און שרייען, אז מען זאל וויסן זיין, נישט שרייען אויף א צווייטן, אנהייבן שרייען אויף זיך, און אזוי אויך אויף די בעלי עסקים כאמור לעיל. אז ס'א זיכערע זאך אויב ס'נישט דא קיין ברירה זאל ער נישט גנב'נען מפני מורא בשר ודם, ווי דער נשיא דורנו איז מאריך בארוכה, אבער נוגע צו סור מרע דארף מען אנטלויפן פון רע אויף וואס פאר א וועג ער קען, ער קען דאס נישט לשמה זאל ער דאס טון שלא לשמה, אבי ער האט אנטלאפן דערפון, ער טראכט זיך אבער וועגן זיך אז ער איז עפעס א אדם הגדול בענקים. אדם הגדול בענקים דארף זיך עפעס טראכטן א סך טיפער, בפרט נאך אז דאס ווערט געזאגט אין אן אופן וואס ער איז א מנהיג אין דעם קאנגרעס גופא, וכאמור ס'ווערט דערנאך אפגעדרוקט און דאס ווערט דערנאך א חוק פאר כל אנשי מדינה זו, וכאמור דאס איז נישט א זאך וואס איז ספר החוקים פאר ניט אידן ווי תורת הבעל שם טוב, ער האט זיך דערוואוסט דערפון, איז צום אלעם ערשטן דארף ער זוכן וואס מיינט מען פאר אים אין דעם, און מען דארף גאר ווייט נישט זוכן, צו קומען צו א דבר הכי פשוט, אז בשעת ער האט א ענין פון השגת גבול רחמנא ליצלן, אדער גיין בערכאות של עכום, אדער א ענין פון לשון הרע, אדער א ענין רחמנא ליצלן פון יורד לפרנסתו של חברו, פאלט אים איין א סברה אזוי ווי ער איז זיך א איש חכם ונבון, וועט ער דאס טון אין אזא אנדער מין אופן, אדער אז מ'וועט ניט וויסן אז ער האט עס געטון, אדער ער וועט עס גלייך האבן א תירוץ צוגעגרייט מלכתחילה, אז ניט חס ושלום ער האט געוואלט יורד זיין לחייו של חברו, ער האט געוואלט גודר פרצה זיין בישראל, און האט ניט געזען קיין אנדערע וועג, סיידן צונעמען פרנסה ביי אים. ווילסט טון אזא מין זאך, פיקוח נפשות, חיי נפש פון א צווייטן אידן, גיי פריער צום רב און פרעג צו דו מעגסט עס. זיי מבאר דעם רב דיינע טעמים ובאריכות ובהסברים, חזר איבער דריי מאל און לאז דעם רב נישט שלאפן. קענסט אלץ טון, אבער איידער דו טוסט א ענין וואס דאס איז יורד לפרנסה של חברו,

אט דאס מיינט דער גוי אים. ער האט עס אליין נישט געליינט, האט מען עס אים דערציילט, איך דערציילט, א פריער דערציילט וכו', אבער מיט די הדגשה איז אז די אלע אנדערע וואס האבן דאס געהערט איז כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילו. דאס וואס אנדערע הערן דאס איז זייער א ענין און נישט דאס איז דער עיקר בחייו שלו, דער עיקר בחייו שלו אז ס'איז דא די מציאות פון אט דעם גוי, און בשעת ער הערט וואס דער גוי זאגט, מיינט דער גוי אים.